בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף כא, מ'הייבט אן דף כא עמוד א', די דריטע שורה פון אויבן ביי די ארומגערינגעלטע, סימן חרש חבש זמן, איז אזוי, בעצם אונז האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מיר האבן נעכטן געזען א מחלוקת ר' שמעון און די חכמים לגבי א מוכר בית בבתי ערי חומה צו ס'איז נגלה לחצאין צו נישט, האבן מיר געזען ר' שמעון האלט ס'איז נגלה לחצאין ווייל ער איז דורש טעמא דקרא און חכמים זאגן אז נישט, יעצט ווי האמער געטראפן די חכמים? האמער געזען א ברייתא, שטייט דארט אין די ברייתא, און ווייטער ווי מ'שמועסט מען דיך די חכמים האלטן אז א מוכר בית בבתי ערי חומה איז נישט נגלה לחצאין, די זעלבע זאך א מוכר שדה אחוזה איז נישט נגלה לחצאין, נאר א מקדיש שדה אחוזה איז נגלה לחצאין, יעצט פון ווי ווייסט מען טאקע א מקדיש שדה אחוזה איז נגלה לחצאין? איז האמער געזען א ברייתא, מען לערנט ארויס פון פסוק שטייט אם גאל יגאל, פון אם גאל יגאל דרשנ'ט מען אז א מקדיש שדה אחוזה איז נגלה לחצאין, אבער וואס חכמים האבן געזאגט אין די ברייתא אז ווען נישט די פסוק אם גאל יגאל וואלט איך געזאגט אז א מקדיש שדה אחוזה איז אויך נישט נגלה לחצאין פארוואס ווייל כ'וואלט עס ארויסגעלערנט פון מוכר שדה אחוזה אז מה דאך א מוכר שדה אחוזה וואס די תורה האט מיקל געווען אז ס'גייט צוריק יובל פון דעסט וועגן איז נישט נגלה לחצאין כל שכן א מקדיש שדה אחוזה וואס גייט נישט צוריק יובל וואס יובל גייט עס די כהנים איז אוודאי און אוודאי אז ס'איז נישט נגלה חצאין, פאר דעם דארף איך א פסוק אם גאל יגאל. אבער וואס די ברייתא אליין האט געפרעגט איז לכאורה די קל וחומר איז נישט קיין גוטע קל וחומר, ווייל מוכר שדה אחוזה האט א חומרא וואס מקדיש שדה אחוזה האט נישט, מוכר שדה אחוזה קען מען נישט אויסלייזן די ערשטע צוויי יאר, און מקדיש שדה אחוזה קען מען גראד אויסלייזן, און ממילא קען זיין אז די סיבה וואס מוכר שדה אחוזה איז נישט נגלה לחצאין איז היות עס האט אויך א חומרא אז מ'קען עס נישט אויסלייזן די ערשטע צוויי יאר, פאר דעם איז נישט נגלה לחצאין. אבער מהיכי תיתי אז ביי א מקדיש שדה אחוזה וואלט איך אויך אזוי געזאגט. איז דערפאר האט די ברייתא געזאגט ביסט גערעכט. אבער דאס קען מען ארויסלערנען פון מוכר בית בתי ערי חומה. ווייל מוכר בית בבתי ערי חומה קען מען יא גראד אויסלייזן מען דארף נישט ווארטן צוויי יאר. און אף על פי כן איז נישט נגלה לחצאין. און ממילא וואלט איך געזאגט אז די זעלבע זאך איז ביי מקדיש שדה אחוזה, נאר וואס שטייט אין פסוק אם גאל יגאל אז ס'איז נישט אזוי, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, איכא למיפרך, דהיינו וויאזוי ווילסטו ארויסלערנען מקדיש שדה אחוזה פון מוכר בית בתי ערי חומה, אין הכי נמי, סיי מוכר בית בתי ערי חומה און סיי מקדיש שדה אחוזה קען מען גראד אויסלייזן, אבער מוכר בית בתי ערי חומה האט א חומרא וואס מקדיש שדה אחוזה האט נישט, אז מה למוכר בית בתי ערי חומה שכן הורע כחו לגאול לעולם, תאמר במקדיש שיפה כחו לגאול לעולם, דהיינו א מוכר בית בתי ערי חומה האט נאר איין יאר אויסצולייזן זיין בית, אז ס'גייט אריבער א יאר און ער האט נישט אויסגעלייזט פארלירט ער דעם בית, מה שאין כן א מקדיש שדה אחוזה האט ביז יובל דאס אויסצולייזן, איז ווייטער קען זיין אז די סיבה פארוואס מוכר בית בתי ערי חומה איז נישט נגלה לחצאין איז ווייל היות עס האט אויך א אנדערע חומרא אז מען קען עס נאר אויסלייזן די ערשטע יאר, פאר דעם איז אויך דא די חומרא, אבער מהיכי תיתי אז מקדיש שדה אחוזה איז אויך אזוי, איז אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי משום דאיקא למימר ניהדר דינא תיתי במה הצד, דהיינו די כוונה פון די חכמים דא אין די ברייתא איז געווען אז ווען נישט די פסוק זאגט אונז קלאר אם גאל יגאל אז א מקדיש שדה אחוזה איז נגאל לחצאין וואלט איך ארויסגעלערנט פון הצד השווה סיי פון מוכר שדה אחוזה און סיי פון מוכר בית בתי ערי חומה אז אזוי ווי ביי די צוויי פלעצער איז אין נגאל לחצאין, איז די זעלבע זאך מקדיש שדה אחוזה אויך אין נגאל לחצאין. וויאזוי וואלט געארבעט די צד השווה? ס'וואלט געארבעט אזוי. קודם וואלט איך פרובירט עס ארויסצולערנען פון מוכר שדה אחוזה, אזוי ווי מוכר שדה אחוזה איז נישט נגאל לחצאין, איז די זעלבע זאך מקדיש שדה אחוזה איז אויך נישט נגאל לחצאין. אבער אויף דעם פרעגסטו מיר אז מוכר שדה אחוזה האט א חומרא. אז די ערשטע צוויי יאר קען מען עס נישט אויסלייזן, מקדיש שדה אחוזה האט נישט די חומרא. איז פאר דעם ברענג איך דיר מוכר בית בתי ערי חומה. וואס דאס האט אויך נישט די חומרא, דאס קען מען אויך גראד אויסלייזן און פון דעסט וועגן איז אין נגאל לחצאין. איי פרעגסטו מיר, מוכר בית בתי ערי חומה האט אן אנדערע חומרא, אז ס'האט נאר א יאר דאס אויסצולייזן, מה שאין כן מקדיש שדה אחוזה קען מען אויסלייזן ביז יובל, איז אויף דעם גייט מען צוריק צו מוכר שדה אחוזה, אז מוכר שדה אחוזה יוכיח שיפה כוחו ליגאל לעולם, ואין לוה וגואל וגואל לחצאין. דהיינו מוכר שדה אחוזה קען מען אויך אויסלייזן ביז יובל, און פון דעסט וועגן קען מען עס נישט גואל זיין לחצאין. איי פרעגסטו מיר צוריק די זעלבע קשיא פון פריערט מה למוכר שדה אחוזה שכן הורע כוחו ליגאל מיד, דארט דארף מען ווארטן צוויי יאר, איז פיין מוכר בית בתי ערי חומה יוכיח. מוכר בית בתי ערי חומה דארף מען נישט ווארטן צוויי יאר. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה. דהיינו, די חומרות פון ביידע זענען אנדערש, הצד השווה שבהן, שנגאלין, ואין לוה וגואל וגואל לחצאין, אף אני אביא מקדיש, שנגאל, ואין לוה וגואל וגואל לחצאין, דהיינו, הצד השווה פון די ביידע פלעצער, אז טאקע ביידע פלעצער האבן חומרות. מוכר שדה אחוזה האט א חומרא מ'קען עס נישט אויסלייזן די ערשטע צוויי יאר. מוכר בית בתי ערי חומה האט אן אנדערע חומרא אז נאך א יאר קען מען עס סתם אזוי נישט אויסלייזן. אבער היות וואס די ביידע חומרות זענען אנדערש איז קען נישט זיין אז די חומרא איז דאס וואס איז גורם די דין אז אין נגאל לחצאין. נאר וואס דען? וואס מוז מען זאגן? וואס מאכט די דין אז אינו גואל לחצאין מוז זיין א כללות'דיגע דין אז יעדע פלאץ וואס מען קען גואל זיין קען מען נישט גואל זיין לחצאין, און ממילא האב איך זאגן די זעלבע זאך ביי מקדיש שדה אחוזה אז מען קען אויך נישט גואל זיין לחצאין פון די צד השווה, דערפאר דארף איך א פסוק אם גאל יגאל אז ס'איז נישט אזוי אז מקדיש שדה אחוזה איז יא גואל לחצאין. איי פרעגט די גמרא, די צד השווה נישט ריכטיג? אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא איכא למיפרך מה להצד השווה שבהן שכן הורע כוחם ליגאל בשנה שניה, תאמר במקדיש שיפה כוחו ליגאל בשנה שניה, דהיינו איך וואלט געקענט נאכאלץ זאגן אז ווייסט פארוואס מוכר שדה אחוזה און מוכר בית בתי ערי חומה איז אין נגאל לחצאין, איז ווייל זיי ביידע האבן א חומרא וואס מקדיש שדה אחוזה האט נישט. וואסערע חומרא האבן זיי ביידע צוזאמען וואס מקדיש שדה אחוזה האט נישט? אז ביידע קען מען נישט אויסלייזן די צווייטע יאר. מוכר שדה אחוזה קען מען נישט אויסלייזן די צווייטע יאר, ווייל ווי מ'האט געשמועסט מען מוז ווארטן ביז די דריטע יאר. מקד מוכר בית בתי ערי חומה קען מען נישט אויסלייזן די צווייטע יאר, ווייל ווי מ'האט געשמועסט נאך א יאר קען מען עס סתם אזוי נישט אויסלייזן. מה שאין כן מקדיש שדה אחוזה קען מען יא אויסלייזן די צווייטע יאר. איז ווייטער וויאזוי ווילסטו אויסלערנען פון הצד השווה? פון מוכר שדה אחוזה פון מוכר בית בבתי ערי חומה אזוי אויס וואס דארט איז אינו נגאל לחצאין, איז די זעלבע זאך מקדיש שדה אחוזה אויך אינו נגאל לחצאין? קען זיין ניין, קען זיין די סיבה וואס מוכר שדה אחוזה און מוכר בית בבתי ערי חומה איז נישט נגאל לחצאין איז ווייל זיי האבן א חומרא וואס מקדיש שדה אחוזה האט נישט, איז אויף דעם ענטפערט די גמרא, אמר ליה רבינא, משום דאיכא למימר עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים יוכיח דהיינו מ'ברענגט דא אריין א דריטע זאך דא אינעם צד השווה, א עבד עברי וואס מ'האט פארקויפט פאר א גוי וואס ער האט אויך נישט די חומרא, שיפה כוחו ליגאל בשנה שניה דהיינו עבד עברי וואס מ'פארקויפט פאר א גוי קען מען יא אויסלייזן די צווייטע יאר, און פון דעסטוועגן ואין לוה וגואל וגואל לחצאין איז ער נישט גואל לחצאין, און אז מ'זעהט ביי די דריי פלעצער אז אלע דריי פלעצער איז מען נישט גואל לחצאין וואלט איך געזאגט אז די זעלבע זאך איז ביי מקדיש שדה אחוזה, פארדעם דארף איך האבן א פסוק אם גאל יגאל אז ס'איז נישט אזוי. זאגט די גמרא יעצט ווייטער איז אזוי, איידער מ'גייט דא ווייטער אין סוגיא, עמער פארלערנען אפאר פסוקים פון פרשת בהר. איז אזוי, פרשת בהר הייבט זיך אן וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, די פסוק רעדט פון שמיטה, די פסוק רעדט פון יובל, און די פסוק זאגט, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך, טאמער מ'פארקויפט זיך איינער פארן אנדערן, שטחים, זאגט די פסוק במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות ימכר לך, דהיינו היות וואס יובל גייט דאך אלס אויף צוריק, איז די אלע מאל מען פארקויפט א פעלד דארף מען זיך אויסרעכענען ווען קומט יובל, און לפי רוב השנים תרבה מקנתו לפי מעוט השנים תמעיט מקנתו, דהיינו טאמער ס'איז געבליבן אסאך יאר ביז יובל קען מען בעטן א העכערע פרייז, טאמער ס'איז דא ווייניגער יאר ביז יובל בעט מען א קלענערע פרייז ווייל יובל גייט אלעס צוריק. און די פסוק פירט אויס מיטן פסוק, די פרשה ענדיגט זיך מיטן פסוק, ובכל ארץ אחוזתכם, גאולה תתנו לארץ, אז בשעת וואס יובל איז נוהג איז גאולה תתנו לארץ, אלס גייט אויף צוריק, וואס ביי אונז אין סוגיא רופט עס די גמרא אן ובכל גאולה תתנו, אזוי רופט די גמרא אן די פסוק, וואס לכאורה די פסוק ובכל גאולה תתנו איז א איבעריגע פסוק, ווייל מען האט דאך שוין געשמועסט אז יובל גייט אלס צוריק איז פארוואס דארף די תורה דאס איבער'חזר'ן, עמער זעהן דא אין סוגיא. על כל פנים, די נעקסטע פרשה רעדט די פסוק פון א מוכר שדה אחוזה, שטייט אין פסוק כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, טאמער איינער פארקויפט א שדה אחוזה, זאגט די פסוק ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, א קרוב זיינע קען אויסלייזן דעם שדה אחוזה, ואיש כי לא יהיה לו גואל, וואס איז טאמער איינער האט נישט א קרוב וואס זאל אים אויסלייזן זיין שדה אחוזה, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו ער אליין האט די געלט איז וחישב את שני ממכרו, מען רעכנט זיך אויס וויפיל יאר איז געבליבן און מען קען אזוי אויסלייזן דעם שדה אחוזה, שפעטער. שטייט די פרשה פון מוכר בית בבתי ערי חומה, זאגט די פסוק ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה, טאמער איינער פארקויפט א שטוב אין אן עיר חומה, והיתה גאולתו עד תום שנת ממכרו קען מען עס אויסלייזן ביז א יאר ימים תהיה גאולתו, נאך א יאר קען מען עס מער נישט אויסלייזן ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו לא יצא ביובל, נאך א יאר גייט עס שוין נישט צוריק יובל ס'בלייבט אלעמאל ביים קונה. זאגט אבער די פסוק, דאס איז נאר א בית אין א בתי ערי חומה, וואס טוט זיך א אנדערע שטוב וואס איז נישט אין א שטאט וואס דארט האט א חומה, און בתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, איז אויף דעם זאגט דער פסוק על שדה הארץ יחשב, די דין פון א געהעריגע שטוב וואס דאס ווערט גערופן א בתי חצרים דאס האט די זעלבע דין ווי א שדה אחוזה, אז ביז יובל יובל גייט עס צוריק. על כל פנים זאגט אונז די גמרא צוריק צו אונזער סוגיא. בעא מיניה רב הונא בר חיננא מרב ששת, המוכר בית בבתי ערי חומה, נגאל לקרובים או אינו נגאל לקרובים,

וואס מען האט געזען אין די פריערדיגע סוגיא וואס חכמים האלטן אז מען לערנט אויס א גזירה שוה גאולתו גאולתו בתי ערי חומה פון מוכר שדה אחוזה אזוי ווי דארט איז אינו נגאל לחצאין איז דא אויך די שאלה איז צו מען לערנט אויך ארויס אז אזוי ווי דארט איז נגאל לקרובים דא אויך אדער אפשר נישט או דילמא כי כתיבא גאולה בחצאין הוא דכתיב דהיינו גאולתו גאולתו איז סך הכל א לימוד אז אזוי ווי דאס איז אינו נגאל לחצאין איז דאס אויך אינו נגאל לחצאין אבער בקרובים לא כתיב ביי קרובים שטייט עס נישט עס קען זיין יענץ איז טאקע נגאל לקרובים אבער מוכר בית בבתי ערי חומה איז נישט נגאל לקרובים. אמר ליה, זאגט טאקע רב ששת, אינו נגאל, אז א מוכר בית בבתי ערי חומה איז נישט נגאל לקרובים קרובים קענען דאס נישט אויסלייזן, ער אליין טאמער האט געלט קען ער דאס אויסלייזן ביז א יאר. איתיביה, פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב ששת, פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא, שטייט אין פסוק, די פסוק וואס מען האט פריערט געזעהן, בכל גאולה תתנו, א איבעריגע פסוק, וואס דער פסוק שטייט גראד פארדעם וואס די תורה רעדט פון מוכר שדה אחוזה, וואס ביי מוכר שדה אחוזה שטייט דאך קלאר אז ס'איז נגאל לקרובים, איז וואס קומט דער פסוק מרבה זיין? דרש'נט די ברייתא, לרבות בתים ועבד עברי, ס'קומט מרבה זיין אז נישט נאר מוכר שדה אחוזה איז נגאל לקרובים, נאר אויך א מוכר בתים און א מוכר עבד עברי איז אויך נגאל לקרובים, איז מאי לאו אויף וואסער סארט בתים רעדט מען דא? לכאורה רעדט מען דא פון בתי ערי חומה. איז לכאורה האמיר דא קלאר א ברייתא וואס שטייט אז בתי ערי חומה איז יא נגאל לקרובים, א קשיא אויף רב ששת, זאגט רב ששת לא, בתי חצרים, דער פסוק רעדט פון בתי חצרים, פון געהעריגע שטיבער, אז דאס איז נגאל לקרובים. איי פרעגט די גמרא אויף דעם דארף מען א פסוק? בתי חצרים בהדיא כתיב בהו על שדה הארץ יחשב, דהיינו מען האט דאך געזען, שטייט קלאר אין פסוק אז בתי חצרים האבן די זעלבע דין פון א שדה אחוזה איז אזוי ווי א שדה אחוזה א מוכר שדה אחוזה איז נגאל לקרובים פארשטייט זיך בתי חצרים איז אויך נגאל לקרובים מען דארף נישט די פסוק בכל גאולה תתנו אויף דעם, זאגט די גמרא ניין מען דארף ביידע פסוקים ההוא די פסוק פון בכל גאולה תתנו איז לקובעו חובה ס'קומט צו קובע זיין א חוב, אז ס'איז נישט קיין רשות פאר די קרובים דאס צו פודה זיין, נאר ס'איז א חוב זיי מוזן דאס פודה זיין, ואליבא דרבי אליעזר, און די ברייתא גייט טאקע כשיטת רבי אליעזר וואס רבי אליעזר האלט אז ס'דא א חיוב פאר די קרובים צו פודה זיין בתי חצרים, ווי דער רבי אליעזר דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, זאגט די ברייתא, וגאל את ממכר אחיו, דער פסוק שטייט לגבי א מוכר שדה אחוזה, זאגט די ברייתא עס איז א רשות, ס'איז א רשות פאר די קרובים אויסצולייזן א שדה אחוזה, אתה אומר רשות, או אינו אלא חובה אפשר איז א חובה, תלמוד לומר, שטייט אין פסוק ואיש כי לא יהיה לו גואל, די פסוק זאגט אז ווען א מענטש האט נישט קיין קרוב זאל עס אויסלייזן קען ער עס אליין אויסלייזן, איז וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, איז דען דא א מענטש וואס האט נישט קיין קרובים? א יעדער מענטש האט עפעס א קרוב, א יעדער איד האט א קרוב, און ס'קען נישט זיין מ'רעדט דא פון א גר וואס האט נישט קיין קרובים ווייל א גר האט דאך נישט קיין שדה אחוזה, נאר וואס דען? אלא זה שיש לו ואינו רוצה ליקח שהרשות בידו, דברי רב שי', נאר וואס דען זאגט רב שי', דהיות אז די פסוק זאגט אז דא א מענטש האט נישט קיין קרובים, וואס מיינט האט נישט קיין קרובים? ס'מיינט צו זאגן אז די קרובים האלטן עס נישט ביים אויסלייזן, זעט מען אז זיי האבן אזא ברירה זיי מוזן עס נישט אויסלייזן, טאמער זיי ווילן קענען זיי עס אויסלייזן, אז נישט נישט, ס'איז א רשות, אזוי זאגט רב שי'. רבי לעזער אומר רבי לעזער קריגט זיך, רבי לעזער האלט וגאל את ממכר אחיו חובה, ס'א חוב אז די קרובים זאלן דאס אויסלייזן, אתה אומר חובה או אינו אלא רשות אפשר איז נאר א רשות, תלמוד לומר, דאס לערנט רבי לעזער פון אונזער פסוק פונעם איבעריגן פסוק בכל גאולה תתנו, הכתוב קבעו חובה, די פסוק זאגט ס'א חוב, און ווי רש"י רעדט אויס אז לכאורה לויט רבי לעזער וואס טוט ער מיטן פסוק ואיש כי לא יהיה לו גואל, איז משמע אז די קרובים מוזן דאס נישט אויסלייזן, זאגט רש"י אז רבי לעזער וועט זאגן טייטש אין פסוק אז טאמער די קרובים פון א מענטש זיינע יורשים האבן נישט קיין געלט דאס אויסצולייזן, זאגט די תורה דארפסט נישט גיין צו ווייטערע קרובים נאר דעמאלטס לייזט עס אליין אויס, אבער על כל פנים די קרובים זיינע יורשים טאמער זיי האבן יא געלט איז אוודאי דא א חובה, אזוי האלט ר' לעזער, און ממילא פון די פסוק בכל גאולה תתנו איז נישט קיין ראיה אז בתי ערי חומה איז נגאל לקרובים, פרעגט אבער די גמרא, אמרי ליה רבנן לרב אשי ואמרי לה רבינא לרב אשי, בשלמא למאן דאמר לרבות בתי ערי חומה, היינו דכתיב בכל, אלא למאן דאמר לרבות בתי חצרים, מאי בכל, דהיינו די לשון בכל גאולה תתנו איז בכל קומט דאך אוודאי מרבה זיין דא נאך זאכן, ס'דאך א לשון כולל. יעצט, טאמער מ'זאגט בכל גאולה תתנו איז טייטש בתי ערי חומה, אזוי ווי די גמרא האט אריגינעל געוואלט זאגן, איז זייער גוט, בכל איז טאקע מרבה בתי ערי חומה. אבער טאמער בכל גאולה תתנו איז נישט מרבה בתי ערי חומה נאר מ'רעדט דא פון בתי חצרים, איז וואס טייטש בכל? די פסוק קומט דאך נישט דא מרבה זיין נאך א פעלד אז מ'איז עס גואל בקרובים, די פסוק זאגט סך הכל אז די אלע פעלדער וואס אונז ווייס מיר שוין אז זענען נגאל לקרובים, איז דא א חוב דאס גואל צו זיין. און וואס איז די בכל? וואס איז די לשון בכל? זאגט טאקע די גמרא קשיא, ס'איז טאקע א קשיא. איתיביה אביי, פרעגט יעצט אביי נאך א קשיא אויף רב ששת פון א ברייתא. רב ששת האט דאך געזאגט אז בתי ערי חומה האבן די קרובים נישט קיין חיוב דאס אויסצולייזן. איז פרעגט אביי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא מה תלמוד לומר יגאלנו יגאלנו יגאלנו שלש פעמים, דהיינו ביי די פרשה פון א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי, שטייט אין פסוק אחד מאחיו יגאלנו, איינער פון זיין ברידערס זאלן אים אויסלייזן, או דודו אדער א פעטער, או בן דודו יגאלנו אדער א שוועסטער קינד זאלן אים אויסלייזן או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו אדער איינער פון די אנדערע קרובים זאלן אים אויסלייזן שטייט דריי מאל יגאלנו איז וואס קומט די דריי מאל יגאלנו מוסיף צו זיין זאגט די ברייתא לרבות כל הגאולות שנגאלות כסדר הזה דהיינו עס קומט מרבה זיין אז ווי די תורה האט געזאגט אן ענין פון אויסלייזן איז לייזן אויס קרובים קרובים קענען אויסלייזן איז מאי לאו לכאורה וואס מיינט דא די ברייתא דא מוסיף צו זיין בתי ערי חומה ועבד עברי, לכאורה מיינט די ברייתא צו זאגן אז די פסוק קומט אונז לאזן הערן אז סיי בתי ערי חומה און סיי א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א איד זענען אויך נגאל בקרובים, איז א קשיא אויף רב ששת וואס רב ששת האט געזאגט אז בתי ערי חומה זענען נישט נגאל בקרובים, זאגט די גמרא לא, בתי חצרים ושדה אחוזה, דאס וואס שטייט דא דריי מאל יגאלנו קומט אונז זאגן אז בתי חצרים ושדה אחוזה זיי לייזן אויס קרובים, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא אויף דעם דארף מען א פסוק? בתי חצרים ושדה אחוזה בהדיא כתיב על שדה הארץ יחשב, שטייט דאך קלאר אין פסוק, ביי א בתי חצרים שטייט על שדה הארץ יחשב אז ס'האט די זעלבע דין ווי א שדה אחוזה, שדה אחוזה שטייט קלאר אין פסוק אז ס'איז נגאל בקרובים, און נאך מער, מ'האט דאך געזען אז די פסוק בכל גאולה תתנו קומט זאגן אז ס'איז א חוב אז קרובים זאלן אויסלייזן, און וואס דארף מען דא נאך א פסוק יגאלנו יגאלנו יגאלנו אז קרובים לייזן אויס, אונז ווייסן מיר שוין אז קרובים לייזן אויס, ענטפערט די גמרא, כדאמר ר' נחמן בר יצחק לקרוב קרוב קודם, הכא נמי קרוב קרוב קודם, דהיינו ר' נחמן בר יצחק ענטפערט אן ענדליכע קשיא אויף א צווייטע פלאץ ווי מ'וועט שוין זעהן אז קרוב קרוב קודם, דא אויך די זעלבע תירוץ, פשט, וואס דרש'ט מען פון יגאלנו יגאלנו יגאלנו? נישט אז בתי חצרים שדה אחוזה איז נגאל בקרובים, נאר וואס דרש'ן מיר? מ'דרש'נט אז היות וואס ס'איז נגאל בקרובים וואלט געווען א צד צו זאגן אז די ערשטע קרוב וואס לייזט אויס קען אויסלייזן, דאס לערנט מען פון יגאלנו יגאלנו יגאלנו אז ס'איז נישט אזוי, נאר אזוי ווי דארט שטייט או דודו או בן דודו שאר קרובים דהיינו איז דא א סדר, קודם קומט די פעטער, אז די פעטער האט נישט אז די פעטער קען נישט, גייט מען צו א שוועסטער קינד, אז די שוועסטער קינד גייט נישט קען נישט, גייט מען צו ווייטערע קרובים, דהיינו איז דא א סדר, קודם די נענסטע, און נאכדעם ווייטער און ווייטער, דאס לערנט מען פון יגאלנו יגאלנו יגאלנו, איז ווייטער האבן מיר נישט קיין קשיא אויף רב ששת פון די ברייתא, ווייל אין די ברייתא שטייט נישט אז א מוכר בית בתי ערי חומה איז נגאל בקרובים, יעצט דרך אגב, די גמרא דערמאנט אז ר' נחמן בר יצחק האט געענטפערט דעם תירוץ קרוב קרוב קודם אין א צווייטע פלאץ, ווי איז די צווייטע פלאץ? היכא איתמר דר' נחמן בר יצחק? זאגט די גמרא אהא דאיבעיא להו, ר' נחמן בר יצחק האט גערעדט אויף אן אנדערע שאלה, דארט האט מען געפרעגט עבד עברי הנמכר לישראל, נגאל בקרובים או אינו נגאל בקרובים? א עבד עברי וואס פארקויפט זיך פאר א גוי שטייט קלאר אין פסוק או דודו בן דודו יגאלנו, אז מ די קרובים לייזן דעם אויס, די שאלה איז א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א איד, צו דארט איז אויך דא גאולת קרובים צו נישט, און די גמרא שמועסט אויס, אליבא דרבי לא תבעי לך דאמר מי שאינו נגאל באלה נגאל בשש, אלמא לא מיפרק, דהיינו אונז האבן געזען רבי אין דף ט"ו זאגט רבי קלאר אז א איד וואס פארקויפט זיך פאר א צווייטע איד איז נישט נגאל בקרובים, איז לויט רבי פארשטייט זיך נישט דא די גאנצע בעיא, רבי האט עס דארט אויסגעלערנט פון דאס וואס שטייט יגאלנו ביי אן עבד עברי וואס איז נמכר לעובד כוכבים, דרש'ט יגאלנו אז דווקא א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר עובד כוכבים, אים לייזן די קרובים אויס, אבער א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א איד, איז נישט דא גאולת קרובים ממילא לויט רבי איז אינגאנצן נישט דא דא די ספק, כי תבעי לך, לויט וועם איז יא די שאלה? אליבא דרבנן, לויט די חכמים וואס קריגן זיך דארט אויף רבי, און די חכמים האלטן אז א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי איז נגאל בשש, רבי האלט אז א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי איז נישט נגאל בשש אויך נישט, נאר בקרובים אדער יובל, שש איז נישט דא ביי אים, חכמים קריגן זיך, די שאלה איז צו זיי קריגן זיך אינגאנצן אויף אים צו נישט, מאי ילפינן שכיר שכיר ולא דרשי יגאלנו, פון איין זייט קען מען זאגן אז חכמים קריגן זיך אינגאנצן אויף רבי, און חכמים האלטן אז א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א איד איז נגאל בקרובים, פארוואס? ווייל זיי דרש'ענען שכיר שכיר, א גזירה שווה, פון עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים צו א עבד עברי הנמכר לישראל אזוי ווי דארט איז נגאל בקרובים איז דא אויך און זיי דרש'נען נישט יגאלנו אזוי ווי רבי דרש'נט אז דווקא א גוי איז א ווען מ'פארקויפט זיך פאר א גוי איז נגאל בקרובים אבער פאר א איד נישט און ממילא קריגן זיי זיך אויף רבי און זיי האלטן אז עבד עברי הנמכר לישראל איז נגאל בקרובים אדער אפשר נישט או דילמא יגאלנו לזה ולא לאחר קען זיין זיי דרש'נען יגאלנו אזוי ווי רבי אז דווקא לזה ולא לאחר דהיינו דווקא עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים ער איז נגאל בקרובים אבער עבד עברי הנמכר לישראל נישט. איז דאס איז די שאלה דא, צו עבד עברי הנמכר לישראל איז נגאל בקרובים צו נישט. תא שמע, פרובירט די גמרא א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין פסוק, ובכל גאולה תתנו, די פסוק וואס מען האט פריערט געזעהן, לרבות בתים ועבד עברי, אזוי דרש'נט די ברייתא, איז מאי לאו לכאורה, פון וואסערע עבד עברי רעדט מען דא, בתי ערי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל, לכאורה רעדט מען דא, פון א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א איד, איז זעהט מען קלאר אז די פסוק איז מרבה אז א עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א איד איז נגאל בקרובים, זאגט די גמרא לא, עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, דער פסוק קומט מרבה זיין, עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי, איי עבד עברי וואס האט זיך פארקויפט פאר א גוי שטייט קלאר אין פסוק אז ער איז נגאל בקרובים, עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים בהדיא כתיב ביה או דודו או בן דודו יגאלנו, זאגט טאקע די גמרא ההוא לקובעו חובה ואפילו לרבי יהושע, דהיינו דער פסוק ובכל גאולה תתנו קומט נישט זאגן אז ער איז נגאל בקרובים דאס ווייס איך ווייל שטייט קלאר אין פסוק, נאר דער פסוק ובכל גאולה תתנו קומט אונז זאגן אז נישט נאר ס'א רשות די קרובים זאלן אים אויסלייזן, נאר ס'איז א חובה גאר, און די גמרא לייגט צו אפילו לויט רבי יהושע, דהיינו אפילו לויט רבי יהושע, וואס רבי יהושע האלט אז ביי שדה אחוזה איז נישט דא קיין חוב פאר די קרובים אויסצולייזן, דא וועט ער מודה זיין אז ס'איז יא דא א חוב אויסצולייזן א עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, ווייל דא וויל מען נישט אז ער זאל ווערן א גוי, ער זאל זיך אפלערנען פון די גוים, אבער על כל פנים,

איי בתי חצרים בהדיא כתיב ביה על שדה הארץ יחשב איז אויף דעם אמר ר' נחמן בר יצחק דא איז די ארגינעלע ר' נחמן בר יצחק וואס ר' נחמן בר יצחק זאגט לקרוב קרוב קודם דהיינו פון יגאלנו יגאלנו יגאלנו דרש'נט מען די סדר וויאזוי ס'ארבעט קודם די נענטסטע קרובים און שפעטער די ווייטערע קרובים זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה והנרצע נקנה ברציעה אז א עבד נרצע וויאזוי איז אים די באלעבאס קונה מיט די רציעה אליין זאגט די גמרא ווי ווייסט מען דאס? דכתיב שטייט אין פסוק ורצע אדוניו את אזנו במרצע, וגומר שטייט ווייטער ועבדו לעולם זעהט מען אז נאכדעם וואס מען בארט אים די אויער מיט דעם איז אים דער בעלעבאס קונה לעולם ביז יובל, זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזעהן אין די משנה וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון אז די עבד נרצע וויאזוי גייט ער ארויס פריי אדער יובל אדער במיתת האדון אז די בעלעבאס שטארבט גייט ער נישט אריבער בירושה נאר ער גייט ארויס פריי, פון ווי לערנט מען דאס ארויס? זאגט די גמרא דכתיב ועבדו ולא את הבן ולא את הבת אז שטייט ועבדו איז משמע דווקא אים אבער נישט זיינע קינדער טאמער ער שטארבט גייט דער עבד נרצע ארויס פריי און פון לעולם דרש'נט מען לעולמו של יובל אז יובל גייט ער אויך ארויס פריי זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק מרצע אז מ'דארף נוצן א באר אייזן צו בארן די אויערן איז אין לי אלא מרצע ווייסט מען אז מ'קען נוצן א מרצע מנין לרבות הסול והסירא והמחט והמקדח והמכתב דאס איז כל מיני שפיציגע כלים האלצענע מיט אייזענע, ווי ווייסט מען מ'קען נוצן די אלע כלים צו בארן די אויערן? תלמוד לומר, שטייט אין פסוק ולקחת, איז פון ולקחת דרש'נט מען לרבות כל דבר שניקח ביד, יעדע זאך וואס מ'קען אנכאפן אין די האנט וואס קען מאכן א לאך, קען מען נוצן צו בארן די אויערן. דברי ר' יוסי בר' יהודה אזוי האלט ר' יוסי בר' יהודה. רבי אומר רבי קריגט זיך. רבי זאגט מה מרצע מיוחד של מתכת, אף כל של מתכת, רבי האלט קענסט נישט נוצן יעדע שפיציגע כלי, ס'מוז זיין א אייזענע כלי, א האלצענע כלי קען מען נישט נוצן, יעצט וואס איז די יסוד המחלוקת, צווישן רבי יוסי ברבי יהודה און רבי, וועט מען באלד זעהן, די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם. על כל פנים, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער דבר אחר, המרצע, דאס וואס שטייט המרצע מיט א ה', איז להביא המרצע הגדול, מען קען נוצן א גרויסע מרצע אויך וואס צורייסט ממש די אויער, מען קען דאס נוצן, און מען וועט באלד זעהן ווי איז דאס משמע אין די המרצע. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, אמר ר' אלעזר, האט ר' אלעזר געזאגט, יודן בריבי, יודן איז געווען א נאמען פון א חכם בריבי איז טייטש געווען א גרויסע חכם, היה דורש ער האט גע'דרש'נט אז כשהן רוצעים אין רוצעים אלא במילתא, ווען מען בארט בארט מען די אונטערשטע חלק פון די אויער די ווייכע חלק דארט ווי די פרויען לייגן אריין אוירינגלעך, וחכמים אומרים חכמים זאגן אז ניין פארוואס ווייל אונז ווייס מען א כלל אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום די כלל איז אז א עבד עברי א כהן אים בארט מען נישט ווייל אז מען בארט א כהן ווערט ער א בעל מום און מ'וועט באלד זעהן, מ'לערנט ארויס, שטייט אין פסוק, אז ואיש אל, ושב אל משפחתו, אז ווען ער ענדיגט די ארבעט, ווען ער ענדיגט זיין א עבד, דארף ער צוריק גיין צו זיין אלטן מעמד, איז טאמער מ'מאכט אים א בעל מום, קען ער נישט צוריק ווערן א כהן, קען ער נישט צוריק טוהן די עבודה, איז ווייס מען א כלל, אז מ'קען נישט בארן א כהן, ואם תאמר, במילא זאגן די חכמים, טאמער ביסט גערעכט, אז במילתא הם רוצעים, אז מ'מאכט א לאך די אונטערשטע חלק פון די אויער די ווייכע חלק, איז היאך עבד עברי כהן יעשה בעל מום, דאס מאכט נישט א בעל מום, נאר וואס דען, הא אין נרצע אלא בגובה של אוזן, נאר וואס דען האלטן די חכמים אז מען מאכט נישט די לאך די אונטערשטע חלק די ווייכע חלק, נאר די אויבערשטע חלק די הארטע חלק וואס דארט טאקע ווערט מען א בעל מום, און דערפאר קען מען נישט בארן פאר א כהן. זאגט די גמרא יעצט, במאי קמיפלגי, די גמרא גייט צוריק צו די פריערדיגע מחלוקת מ'האט געזען צווישן רבי און רבי יוסי ברבי יהודה, וואס רבי יוסי ברבי יהודה האט געזאגט מ'קען בארן מיט אלע סארט כלים, און רבי האט געזאגט דווקא מיט אייזן, און וואס איז די מחלוקת? זאגט די גמרא, דרבי דריש כללי ופרטי, רבי דרשנט כלל ופרט, און רבי יוסי ברבי יהודה וועט מען זעהן דרשנט ריבוי ומיעוט, דהיינו ס'איז דא א באקאנטע מחלוקת במשך גאנץ ש"ס, וויאזוי דרשנט מען די תורה, ס'איז דא מאן דאמרים וואס האלטן מען דרשנט די תורה אויף אן אופן פון כלל ופרט וכלל, און ס'איז דא מאן דאמרים וואס האלטן מען דרשנט די תורה אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט ריבוי, דהיינו דארט ווי די תורה כאפט אן א כללית'דיגע לשון שפעטער א פרטית'דיגע לשון און נאכאמאל א כללית'דיגע לשון ווי די באקאנטע דוגמא שטייט אין פסוק ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תיעשה המנורה, איז ועשית מנורת איז פשט מאך א מנורה, קענסט מאכן די מנורה פון אלע סארט זאכן, ס'איז א לשון כללי, איז ווען ס'וואלט נאר געשטאנען ועשית מנורת וואלט איך געזאגט קענסט מאכן די מנורה פון האלץ פון אייזן פון וואס זאל נאר נישט זיין, שפעטער שטייט זהב טהור, זהב טהור איז א פרט, קענסט נאר מאכן פון גאלד, איז ווען דא וואלט זיך עס געענדיגט, ווען די תורה וואלט געענדיגט מיט א פרט, האלטן די מאן דאמרים אז אין בכלל אלא מה שבפרט, דהיינו קענסט עס טאקע נאר מאכן פון גאלד, אבער שפעטער שטייט מקשה תיעשה המנורה, די תורה האט נאכאמאל געזאגט א כלל, איז פשט די תורה וויל דא מרבה זיין נאך זאכן, איז דא זאגט מען, אי אתה דן אלא כעין הפרט, דהיינו מען איז מרבה נאך זאכן וואס זענען כעין הפרט, זאכן וואס זענען דומה צו גאלד, זילבער, קופער, אנדערע סארט אייזענעס, איז מען אויך מרבה, אזוי האלטן טייל מאן דאמרים, אנדערע מאן דאמרים זאגן ניין, אנדערע מאן דאמרים דרש'ן די תורה אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט ריבוי, דהיינו אז שטייט אין פסוק ועשית מנורת, איז פשט קענסט מאכן די מנורה פון אלע סארט זאכן, אז שטייט זהב טהור, איז נישט פשט קענסט עס נאר מאכן פון גאלד, נאר עס איז א מיעוט, און ממילא ווען דא וואלט זיך די פסוק געענדיגט, וואלט איך געזאגט, אי אתה דן, אלא כעין הפרט אז קענסט מאכן די מנורה פון אלע סארט אייזן, יעצט אז די פסוק זאגט נאכאמאל מקשה תעשה המנורה, איז קענסטו מרבה זיין אנדערע זאכן אויך, איז וואס איז מען ממעט? איין זאך! איין זאך איז מען ממעט חוץ פון דעם קען מען נוצן אלע סארט זאכן, אזוי האלטן די מאן דאמרים וואס דרש'נען ריבוי מיעוט ריבוי, איז דא אויך זאגט די גמרא רבי דרש'נט כללי פרטי כללי ממילא אזוי שטייט אין פסוק ולקחת את המרציה ונשאתו באזנוה בדלת, איז ממילא ולקחת איז כלל ולקחת מיינט נעם יעדע סארט כלי, ס'שטייט נישט דווקא וועלכע כלי, איז א כלל, שפעטער שטייט מרצע, איז א פרט, שטייט באזנו ובדלת, איז ווייטער חזר וכלל, א לשון כללי, איז כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כעין הפרט, קען מען דא מוסיף זיין זאכן וואס זענען כעין הפרט, מה הפרט מפורש של מתכת אף כל של מתכת אזוי ווי די פרט מרצע געמאכט פון אייזן, איז די זעלבע זאך קען מען נוצן יעדע אייזערנע סארט כלי דערפאר האלט רבי אז מען קען דווקא נוצן א אייזערנע סארט כלי, ווייטער רבי יוסי דריש רבי יוסי ברבי יודא האלט ניין, רבי יוסי דרשנט ריבויי ומיעוטי איז ולקחת ריבה מרצע מיעט באזנו ובדלת חזר וריבה ריבה מיעט ריבה ריבה הכל מאי ריבה ריבה כל מילי מאי מיעט מיעט סם דהיינו היות וואס רבי יוסי ברבי יודא דרשנט ריבוי מיעוט ריבוי און ביי ריבוי מיעוט ריבוי האט מען געשמועסט איז מען מרבה אלעס חוץ פון איין זאך איז טאקע רבי יוסי ברבי יודא האלט מען קען נוצן אלעס אייזן האלץ וואס זאל נאר נישט זיין איין זאך נישט וואס די איין זאך וואס נישט סם סם איז אינגאנצן נישט דומה צו א מרצע, מען לייגט ארויף אביסל סם און ס'ווערט א לאך, איז דאס פון דאס קען מען נישט נוצן, דאס איז די איינציגסטע זאך וואס רבי יוסי ברבי יודא האלט אז מען קען נישט נוצן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די ברייתא אמר מר המרצע, להביא מרצע הגדול, מען קען נוצן א גרויסע מרצע, מאי משמע ווי איז דאס משמע אין המרצע, זאגט די גמרא כדאמר רבא, אזוי ווי רבא האט געזאגט אין א צווייטע פלאץ רבא איז מסביר דארט אין חולין שטייט, אז רבי יודא האלט אז די איסור פון גיד הנשה איז נאר די רעכטע גיד הנשה פונעם רעכטן ירך פונעם לינקן ירך איז נישט דא קיין איסור גיד הנשה איז פון ווי דרש'נט עס רבי יודא זאגט רבא פון דעם וואס שטייט הירך איז פון הירך איז פשט המיומנת שבירך די רעכטע וואס דאס איז די וויכטיגסטע די מיוחד פון די ירכיים די רעכטן ירך איז הכי נמי המרצע מיינט מיוחד שבמרצעין א ספעציעלע מיוחד'דיגע מרצע וואס דאס איז א מרצע הגדול זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די ברייתא אמר רבי אלעזר יודן בריבי היה דורש כשהן רוצעין אין רוצעין אלא במילתא, אז מ'האט געמאכט די לאך די אונטערשטע חלק פון די אויער, וחכמים אומרים, חכמים האבן געזאגט אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום, אז היות וואס מ'געפינט אז א כהן טאר נישט ווערן א בעל מום, איז פשט קען נישט זיין מ'בארט אים די אונטערשטע חלק פון די אויער, נאר די אויבערשטע חלק פון די אויער, אבער די גמרא פרעגט, ויעשה בעל מום, וואס גייט מיך אן אז א כהן וועט ווערן א בעל מום, ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר רב שילא, דאס מ'האט פריערט אויסגערעדט אמר קרא שטייט אין פסוק ושב אל משפחתו למוחזק שבמשפחתו דהיינו ווען ער ענדיגט ארבעטן דארף ער קענען צוריק גיין צו זיין אלטן מעמד, טאמער מען מאכט אים א בעל מום קענען מיר נישט טון די עבודה, און ממילא קען מען נישט בארן א כהן. זאגט די גמרא ווייטער, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, עבד עברי כהן מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית? אן עבד עברי א כהן מעג זיין בעלעבאס אים געבן א שפחה כנענית, האבן מיט איר קינדער צו נישט? וואס איז די שאלה? וואס איז די צדדי הספק? פון איין זייט קען מען זאגן, חידוש הוא, לא שנא כהנים, ולא שנא ישראל, דהיינו די גאנצע זאך אז א איד מעג חתונה האבן מיט א שפחה כנענית איז דאך א חידוש, די תורה זאגט אז אן עבד עברי א חידוש מעג חתונה האבן מיט א שפחה כנענית. איז אויב אזוי די תורה האט מחדש געווען איז פשט אז די חידוש איז געזאגט געווארן ביי יעדעם, סיי ביי ישראל סיי ביי כהן, או דילמא אפשר ניין, שאני כהנים, הואיל וריבה בהן הכתוב מצות יתירות, היות וואס כהנים האבן מער מצות ווי כלל ישראל קען זיין דא זענען זיי נישט נתרבה געווארן און מען קען נישט צווינגען א כהן חתונה צו האבן מיט א שפחה כנענית, זאגט טאקע די גמרא ס'א מחלוקת, רב אמר מותר ושמואל אמר אסור, רב זאגט מען מעג יא, שמואל זאגט מ'טאר נישט, איז אמר ליה רב נחמן לרב ענן, האט רב נחמן געזאגט צו רב ענן, כי הויתו בי מר שמואל, ווען דו ביסט געווען ביי שמואל אין ישיבה און דו האסט געהערט פון שמואל די הלכה אז שמואל האט געזאגט אז ס'איז אסור אז מ'קען נישט צווינגען א עבד עברי א כהן חתונה צו האבן מיט א שפחה כנענית, איז באיסקונדרי איטלליתו האט עטס געשפילט מיט העלצעלעך, עטס האטס נישט משים לב געווען צו וואס שמואל זאגט, ווייל עטס וואלטס געדארפט פרעגן א קשיא, מאי טעמא לא תימרו ליה מהא פארוואס האט עטס נישט א קשיא געפרעגט פון די ברייתא וואס אונז האמיר דא געזען וואס האט מען געזען אין די ברייתא וחכמים אומרים אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום חכמים האבן געזאגט אז א כהן עבד עברי קען מען נישט בארן ווייל אז מען טוט אים בארן ווערט ער א בעל מום און פון דא האבן חכמים מדייק געווען אז מען בארט די אויבערשטע חלק פון די אויער אבער על כל פנים פירט רב נחמן אויס ואם תאמר אין רבו מוסר לו שפחה כנענית טאמער שמואל איז גערעכט אז מען קען נישט צווינגען א כהן חתונה צו האבן מיט א שפחה כנענית איז תיפוק ליה דבעינא אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי וליכא דהיינו וויאזוי ארבעט עבד נרצע עבד נרצע איז דאס אן עבד וואס ווען סקומט די צייט ארויסצוגיין זאגט ער אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי איך וויל נישט ארויסגיין פריי איז דעמאלטס בארט מען אים טאמער א כהן עבד עברי האט בכלל נישט קיין פרוי א שפחה כנענית, איז דאך נישט שייך ער זאל דאס זאגן, איז נישט שייך מען זאל אים בארן, איז סתם אזוי נישט שייך ער זאל ווערן א בעל מום, איז אז מען זעט אז די חכמים זאגן אז מען בארט נישט פאר א כהן אין אויער איז א סימן אז בעצם קען ער זאגן אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני, נאר וואס דען מען קען אים נישט בארן, אבער על כל פנים זעט מען אז מען קען אים חתונה מאכן מיט א שפחה כנענית, זאגט טאקע די גמרא תו לא מידי מען קען דאס נישט אפפרעגן, און שמואל'ס שיטה איז טאקע אפגעפרעגט געווארן. זאגט די גמרא ווייטער איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט כהן מהו ביפת תואר, מען ווייסט דאך שטייט אין פסוק אין כי תצא אז ווען מען גייט ארויס אין מלחמה קען מען חתונה האבן מיט א יפת תואר, די שאלה איז צו א כהן מעג אויך צו נישט, וואס איז די שאלה? פון איין זייט קען מען זאגן חידוש הוא לא שנא כהן ולא שנא ישראל, אז די תורה האט געזאגט א חידוש אז מען מעג חתונה האבן מיט א יפת תואר, איז די זעלבע חידוש געזאגט געווארן פאר כהנים, או דילמא אפשר ניין שאני כהנים הואיל וריבה בהן מצות יתירות,

אז א מענטש האט א יצר הרע און ס'איז א נסיון וואס מ'וועט נישט קענען שטיין דערביי און דערפאר האט די תורה מתיר געווען די זעלבע יצר הרע האבן די כהנים און ממילא די ערשטע ביאה וואס דארט איז גאר שטארק די יצר הרע דאס איז קלאר אז א כהן מעג אויך כי פליגי ווי די מחלוקת בביאה שניה פון דארטן ווייטער ממש חתונה צו האבן מיט איר איר אהיים צו ברענגען דא די מחלוקת רב אמר מותר ושמואל אמר אסור רב זאגט מ'מעג יא און שמואל זאגט מ'טאר נישט פארוואס רב אמר מותר הואיל ואישתריא אישתריא רב האלט אז היות וואס מ'האט מתיר געווען איז די גאנצע זאך מותר ושמואל אמר אסור דהא הויא לה גיורת, אז מען טאר נישט ווייל היות וואס זי האט א דין פון א גיורת וגיורת לכהן לא חזיא און א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א גיורת און ממילא די ערשטע מאל טאקע כדי צו זיך שלאגן מיט די יצר הרע האט מען מתיר געווען אבער פון דא און ווייטער טאר ער איר נישט אהיים נעמען און חתונה האבן מיט איר זאגט די גמרא איכא דאמרי איז דא וואס זאגן פארקערט אז בביאה שניה כולי עלמא לא פליגי דאסירא דאס איז קלאר אז די כהן טאר איר נישט אהיים ברענגען חתונה האבן מיט איר ממש וואוינען מיט ביאה שניה אויכעט.

דהיינו עס דארף זיין אז בשעת וואס מען פאנגט די פרוי כאפט א תאווה חתונה צו האבן מיט איר דעמאלטס איז דא די היתר, אבער טאמער א מענטש האט געפאנגען א פרוי ווייל ער וויל איר פארקויפן פאר א דינסט למשל שפעטער איז ער זיך מתיישב און וויל חתונה האבן מיט איר, דארט האט ער נישט די היתר, ווייטער דאס וואס שטייט אשת יפת תואר פון אשת דרש'נט מען ואפילו אשת איש אפילו זי האט א מאן א גוי, ווייטער שטייט יפת תואר דרש'נט מען לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע דהיינו פארוואס זאגט די תורה זי איז א יפת תואר ווייל די תורה וויל טאקע זאגן אז די סיבה וואס איך בין מתיר איז ווייל דו האסט די יצר הרע, און די ברייתא איז טאקע מסביר מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבילות דהיינו אז מען גייט עסן פארשטינקענע פלייש, איז ענדערש עסן פארשטינקענע פלייש ס'איז גע'שחט'ן, ווי איידער פארשטינקענע פלייש ס'איז אפגעשטארבן, דהיינו ענדערש עס עסן בהיתר ווי איידער באיסור, דערפאר האט די תורה מתיר געווען א יפת תואר, ווייטער שטייט וחשקת, איז פון וחשקת דרש'ט מען אף על פי שאינה נאה, אפילו זי איז נישט שיין, טאמער איינער כאפט אן א תאווה, איז דא די היתר, ווייטער שטייט בה, איז ולא בה ובחברתה, דהיינו צוויי טאר מען נישט נעמען, נאר איינס, ווייטער שטייט ולקחת דרש'ט מען ליקוחין יש לך בה, אז ס'איז שייך ביי איר תפיסת קידושין, דהיינו זי האט א דין פון א גיורת אפילו מען צווינגט איר, האט זי א דין פון א גיורת און ס'איז שייך ביי איר קידושין, ווייטער שטייט לך לאשה, דרש'נט מען שלא יקח שתי נשים אחת לו ואחת לאביו ואחת לו ואחת לבנו, דהיינו דווקא פאר דיר איז געזאגט געווארן די היתר קענסט אבער נישט גיין אין מלחמה נעמען א יפת תואר פאר דיין טאטן פאר דיין זון, ווייטער שטייט אין פסוק והבאתה אל תוך ביתך איז פון והבאתה דרש'נט מען מלמד שלא ילחצנה במלחמה מען זאל נישט וואוינען מיט איר דארט בשעת מלחמה, נאר וואס מען דארף איר אהיים ברענגען און ווי שטייט אין פסוק מען דארף איר מנבל זיין זי דארף דארט זיצן און וויינען, נאר נאכדעם איז דא די היתר צו וואוינען מיט איר.